מען האלט אין סעיף ג', ס'דארף אים זיין עמוד ב'. די נקודה וואס רעדט אין דעם מאמר איז אז דער תכלית הבריאה, תכלית האדם באשטייט אין דעם וואס ער זאל מייחד זיין דעם אור הסובב כל עלמין מיטן אור הממלא כל עלמין. עס איז פאראן דאס, עס איז פאראן דער דרגה אין אלוקות וואס

און א נברא קען אליין דורך זיין עבודה צוקומען צו דעם, דאס איז אנגערופן אור הממלא כל עלמין. דער תכלית פון א אידן באשטייט אין דעם אז ער זאל ממשיך זיין דעם אור הסובב כל עלמין, דער מדריגה אין אלוקות ווי דער אייבערשטער איז מובדל ומרומם העכער פון וועלט ווי דער אייבערשטער איז אין סוף און לית מחשבה תפיסא ביה ווי דער אייבערשטער איז העכער פון אלע פון אלע עניינים, און דער אויפטו פון א איד איז ער זאל ממשיך זיין דעם אור הסובב כל עלמין דאס אראפטראגן און עס און עס דאס זאל דאס זאל טאקע אראפקומען און דער נברא זאל זיין א כלי צו דעם אור הסובב כל עלמין. אז דער אור איז דער אור הבלי גבול פון אלוקות, דאס אז דער אייבישטער איז תכלית האין סוף, זאל נישט מאיר זיין אין א וועג אז די נבראים זאלן נתבטל ווערן צוליב דעם אור, נאר דער אור אין סוף זאל מאיר זיין בפנימיות אין די נבראים, אין דעם באשטייט דער תכלית, דער תכלית האדם, בכלל. און ער רעדט אז ראש השנה אין דעם ענין, דאס איז בכלל דעם תכלית פון א איד, ער זאל מייחד זיין סובב כל עלמין מיט ממלא כל עלמין, אראפ טראגן דעם בלי גבול פון אלוקות דעם אייבערשטן אליין, דאס זאל דער מענטש א נברא מוגבל זאל ווערן א כלי און לעבן מיטן אייבערשטן אליין ווי ער איז העכער פון אלע הגבלות, אין דעם באשטייט דער תכלית פון א אידן בכלל, און יעדע ראש השנה ווערט אויפגעטאן א התחדשות אין דעם ענין, יעדער יאר ראש השנה ווערט נמשך א נייער המשכה פונעם אור הסובב כל עלמין, ס'ווערט געגעבן א נייעם כח מ'זאל קענען ממשיך זיין א טיפערן אור, א טיפערן המשכה פון דעם בלי גבול פון אלוקות. דאס איז יעדע ראש השנה, נישט נאר נישט א התחדשות אין דעם חיות העולמות. דער התחדשות ראש השנה באשטייט נישט נאר אין דעם אז דער חיות וואס איז מחיה וועלט און אלוקות וואס קומט לפי ערך העולמות דאס ווערט נתחדש. דער התחדשות ראש השנה באשטייט אין דעם אז ס'ווערט נמשך א נייער, ס'ווערט נתחדש א נייער אור וואס א איד זאל קענען ממשיך זיין דעם אור האין סוף אין וועלט. און דער התחדשות איז מ'זאל קענען ממשיך זיין א טיפערן אור פון דעם אין סוף פון אלוקות, אין דעם אין דעם אין דעם באשטייט די התחדשות פון ראש השנה. דאס פארבינדט ער אויכעט דאס איז דער פשט ראש השנה אויכעט ווערט נתחדש די מציאות פון א אידן, ווייל דער נשמה פון א אידן איז איז מושרש אין דעם פנימיות אין אלוקות, און דער חידוש ראש השנה באשטייט אז ס'ווערט נתחדש א ענין פנימי אין אלוקות, פון די פנימיות פון געטליכקייט אין אייבערשטן אליין ווערט נתחדש א א נייע התחדשות מ'זאל קענען ממשיך זיין א נייער אור פון דעם פנימיות אין אלוקות, ממילא ווערט אויכעט א התחדשות אין דעם מציאות אין דער נשמה. דאס רעדט ער ביז איצטער. וואס ער הייבט אן רעדן וואס מען האט אנגעהויבן לערנען לעצטע וואך איז ווי דער אלטער רבי הייבט אן רעדן ווי אזוי טוט ווי אזוי טוט מען טאקע אויף אז מען זאל קענען מייחד זיין סובב מיט ממלא כל עלמין א איד טאקע האט ער כח אויף דעם אבער ווי אזוי ברענגט ער ארויס דעם כח דער פאטענציאל וואס א איד האט אויף צו ממשיך זיין דעם אין סוף פון אלוקות אין כלים אין הגבלה און ווי אזוי פירט מען דאס אדורך לפועל די אלטער רבי זאגט אז מען פירט עס אדורך דורך תורה און מצוות, דורך תורה און מצוות ווערט אויפגעטון בפועל דעם יחוד פון דעם אייבערשטן אליין מיטן נברא, אז דער נברא זאל זיין א כלי צו דעם. איז אין סעיף ג' גייט ער אנהייבן מסביר זיין ווי אזוי דורך תורה און מצוות טוט מען אויף אזא מין סארט ענין. וואו זעט מען אין תורה און מצוות אז דורך תורה און מצוות ווערט א ווערט א התלבשות אין אין סוף אין די הגבלות פון נברא? די אלטער רבי א זייער אינטערעסאנטע זאך בנוגע צו תורה און מצוות אין דעם סעיף זאגט אזוי. אך לקרב אל השכל, איך תהיינה התורה והמצוות ממשיכות גילוי אור אין סוף ברוך הוא הסובב כל עלמין, להיות בבחינת ממלא כל עלמין בנשמת האדם, ווי אזוי איז דורך תורה, א תורה וויל מסביר זיין יעצט, ווי אזוי דורך תורה און מצוות וועט נמשך ווערן אז מען זאל, עס זאל לייכטן ביי א מענטשן בפנימיות דעם אין סוף, דעם בלי גבול פון אלוקות, דאס זאל נישט זיין אין א אופן פון שלילה, נאר בבחינת ממלא כל עלמין, דער סובב כל עלמין זאל זיין אין ממלא כל עלמין, דאס זאל מער זיין בפנימיות אין דער מענטשן. דער מענטש זאל זיין א כלי און לעבן מיט דעם אור הסובב כל עלמין, ווי אזוי טוט זיך דאס אויף דורך תורה ומצוות, און יובן על פי מה שנודע שהשמחה גורמת ענווה ושפלות, מ'ווייס אז שמחה טוט אויף, שמחה איז פועל שפלות און ענווה ביי א מענטשן, כמשל המלך שבשעת שמחתו הוא מתגלה לכל עבדיו ומשים את עצמו כהדיוט עמהם, כש כמעשה דוד מכרכר כו', מה שאין כן שלא בשעת השמחה הוא סגור ומסוגר ומרומם על בני אדם ומאן חשוב ומאן ספון כו'. מען רעדט א דוגמא פון א מלך, דער מלך מצד עצמו איז מובדל און איז העכער פון אלע אנדערע מענטשן, אי בשעת ביי דער מלך איז נרגש זיין עצמיות, בשעת דער מלך איז נרגש ווער ער איז, איז שטייט ער אלעמאל בהבדלה וברוממות, דער מלך מצד עצמו וויבאלד ער איז א העכערע מענטש, ער איז העכער פון אנדערע מענטשן, בלייבט ער אלעמאל אפגעזונדערט פון אלע אנדערע מענטשן, און אנדערע מענטשן וואס זענען נידעריגער פון אים האבן נישט דעם האבן נישט, קענען נישט, קענען נישט באטייליגן זיך מיט אים אין זיינע, אין זיינע איבערלעבענישן, ער קען נישט באטייליגן זיינע סברות מיט אנדערע, און זיינע געפילן מיט אנדערע, ווייל ער איז מובדל און ער איז מרומם פון אלעמען. דאס איז בדרך כלל. דער מלך מצד עצמו איז מאן חשוב ומאן ספון, דער מלך איז, מען האט מורא פאר אים, ווייל ער איז העכער פון אלעמען, במילא, שטייט ער אין א געוויסע ריחוק והבדלה פון אלעמען. בשעת אבער דער מלך איז בשמחה, דער נקודה פון שמחה איז, אז דער עצמיות הנפש שטייט מיט א התגלות. דער גאנצער נקודה פון שמחה איז, וואס דער פנימיות פון דער מענטשן שטייט אפען, שטייט בהתגלות, און בשעת דער נפש שטייט בהתגלות, יעמאלט, יעמאלט איז יעדער, בשעת ער שטייט נאטור פון התגלות, איז יעדער איינער, מיטאמאל יעמאלט פילט ער, האט ער, פילט ער א שפראך מיט אלעמען, און ער באטייליגט זיך מיט יעדן איינעם. דער שמחה איז גורם אז א מענטש גייט ארויס פון זיינע הגבלות, פון זיינע גדרים, און ער באטייליגט זיין אייגענער 'איך' מיט אנדערע מענטשן. הגם מצד סדר, מצד די רעגולער הגבלות המציאות איז ער דאך א העכערע מענטש, איז וויבאלד אז ער איז העכער וואלט ער געדארפט זיין מובדל מרומם פון אנדערע מענטשן, בשעת השמחה ווערט נתבטל די הגבלה און זיין פנימיות ווערט נתגלה, דאס איז די נקודה פון שמחה אליין איז אז דער פנימיות האדם שטייט אין דער התגלות, דאס איז א זייער נארמאל בשעת א מענטש איז נישט צופרידן סתם אזוי אין א נארמאלער מצב איז וואס לייכט בגלוי ביי א מענטשן וואס א מענטש פילט בגלוי פון זיין נפש איז א מענטש פונקציאנירט נארמאל. זיין שכל ארבעט, זיינע מידות ארבעטן. דער נקודה פון שמחה איז אז דער עומק פון דער נפש האדם, דער פנימיות הנפש זיינע דאס שטייט בהתגלות. דאס איז דער נקודה פון שמחה. אז דער מענטש'נס תוך, זיין 'איך', שטייט אפען, דאס איז דער נקודה פון שמחה. און בשעת דער נפש המלך, דער נפש פון א מרומם, שטייט בהתגלות, און בשעת ער שטייט בהתגלות, און בהתגלות מיינט אז ער לאזט זיך, ער איז נישט אזוי מוגבל אין די הגבלות, אז ער, עס איז נישט נרגש יעמאלט די

דאס איז שמחה מיינט אז א מענטש באטייליגט זיין מהות מיט אנדערע, בשעת השמחה באטייליגט א מענטש זיין אייגענער 'איך' מיט אנדערע, שלא בשעת השמחה זיין אייגענער 'איך' געפינט זיך אין זיך אליין, און פארקערט ער איז מובדל פון אנדערע, בשעת ער זעט א צווייטן מענטשן זעט ער ווי יענער איז נידעריגער פאר אים, במילא פילט ער נישט קיין שפראך, ער פילט א ריחוק פון אים, מה שאין כן בשעת השמחה ווען זיין פנימיות שטייט אין א התגלות שטייט אין א אפענקייט, איז יעמאלט פילט זיך נישט יעמאלט די הגבלה צווישן אים מיט א צווייטער און ער באטייליגט זיך מיט אנדערע, דאס איז די נקודה פון שמחה אליין, ער נעמט א דוגמא פון א מלך אוודאי ווייל א מלך איז מער מודגש דעם נקודה ווי דער מלך מצד עצמו איז מובדל און איז העכער פון אנדערע מענטשן, און בשעת א שמחה שטייט ער יעמאלט מיט א התגלות און ער איז און ער איז בקירוב מיט אלעמען, ער פילט נישט יעמאלט זיין. ווייטקייט פון אנדערע, יעמאלט פילט ער זיין קירוב מיט אנדערע מענטשן. אלטער רבי איז דא נישט מסביר פארוואס בשעת א שמחה פילט זיך דער מלך היימיש מיט אלעמען, ער זאגט נאר די מציאות אז שמחה איז פועל אז א מענטשן ביי א מענטשן איז נישט ניכר ווי ער איז ווייט פון אנדערע, שמחה איז פועל אזא מין סארט געפיל ביי א מענטשן אז ער איז צופרידן מיט אנדערע מענטשן, ער פילט זיך היימיש מיט אנדערע מענטשן, ער באטייליגט זיך מיט זיי, ער פריידט זיך מיט זיי, דער נקודת הריחוק וואס איז דא צווישן איין מענטש און א צווייטער ווערט נתבטל בשעת א שמחה, איז שמחה איז שמחה טוט אויף שפלות וענווה. זאגט ער אזוי, איז די אלטער רבי וויל ארויסברענגען, רעדט צוויי נקודות אין דער מאמר, איין נקודה איז אז בשעת מען טוט א מצוה ווערט דער אייבערשטער שמח, איז מען פועל שמחה למעלה, און בשעת ס'איז דא שמחה למעלה ווערט ענווה ושפלות פונעם אייבערשטן כביכול, און ער איז מער בפנימיות אין נבראים. אבער פריער גייט ער מסביר זיין ווי צו פועל זיין דעם ענין למעלה דארף דאס א מענטש פועל זיין ביי זיך, זאגט ער אזוי, והנה כתיב תחת אשר לא עבדת את השם אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

איז דא מער שמחה ווי דער חיי ווי דער תענוג פון עולם הבא? ולכאורה מאין יבוא לאדם בחינה זו בשמחה בחדוות הוויה ותהי השמחה הגדולה הזאת לאלוקים בבחינת מרוב כל, ווי איז שייך עס טאקע אז א מענטש מיט זיין עבודת השם דא אויף דער וועלט זאל צוקומען צו א דרגה פון שמחה העכער פון דער תענוג הנשמות אין עולם הבא? אין עולם הבא איז די נשמות נהנים מזיו השכינה זיי האבן א השגה אין געטליכקייט זיי פארשטייען געטליכקייט, ס'איז א מורא'דיגע שמחה, ווי מ'זאגט אז ביי עבודת השם בשעת א איד איז מקיים א מצוה דא אויף דער וועלט, קען ער צוקומען צו א העכערע שמחה נאך העכער ווי די נשמה איז אין עולם הבא אין גן עדן. א איד דא אויף דער וועלט וואס קען נישט צוקומען צו די זעלבע דרגה פון השגה, און א דרגה פון השגה און פארשטאנד פון אלוקות, און אין. אין נהנין מזיוו השכינה איז אוודאי דאס העכער אין עולם הבא בשעת די נשמה איז מופשט פון גוף, און די נשמה האט נישט די הגבלות פון א גשמיות'דיגן גוף אויף דער וועלט קען ער האבן די גרעסטע השגות אין געטליכקייט, און אף על פי כן איז דערנאך א איד מקיים זיין א מצוה דא למטה אויף דער וועלט קען ער צוקומען צו א העכערע שמחה ווי די נשמה למעלה. דערויף ווי אזוי איז שייך אזא זאך? אך הנה נודע שהשמחה היא התגלות התענוג, שהעונג שבא לידי גילוי אזי נולדה ונתהווה השמחה בהתגלות הלב. שמחה איז דער פשט אז ס'איז פאראן אין וואס וואס וואס וואס וואס אין וואס באשטייט דעם געשמאק פון דעם מענטשן, דעם תענוג, א מענטש האט א געשמאק אין עפעס, בשעת דער געשמאקע זאך געפינט זיך אין פראנט פון אים, עס ווערט נתגלה דעם געשמאק, דאס איז דער פשט שמחה. דער גילוי, שמחה איז דער פשט גילוי הנפש, און גילוי הנפש איז נישט סתם אז עס ווערט, בשעת א מענטש פארשטייט א סברא איז אויכעט א געוויסער כח פון דעם נפש ווערט נתגלה, נישט דאס איז שמחה, שמחה מיינט אז בשעת דער מהות הנפש ווערט נתגלה, מיין 'איך' ווערט נתגלה, דאס איז די פשט שמחה. מיין געשמאק, דאס וואס איך האב, דאס וואס איך האב, דאס וואס איך האב פארגעניגן פון די זאכן וואס איך האב פארגעניגן פון זיי, ס'איז פאראן למשל א מענטש פארשטייט א זאך, פארשטאנד איז א געוויסער כח, כח השכל, א געוויסער כח וואס א מענטש האט, א מענטש, א מענטש שכל, מידות, געוויסע כוחות וואס א מענטש האט, דאס איז נישט אבער, ס'איז א כח וואס א מענטש האט, א מענטש האט אינסטרומענטן, ער האט א כח השכל ער קען פארשטיין, מען רעדט, דאס איז בשעת א מענטש פארשטייט א זאך, דאס אליין איז נישט גורם שמחה, ער האט א כח התנועה און ער ווארפט, אויכעט באנוצט ער זיך מיטן כח התנועה, אבער דעמאלט ווערט נישט נתגלה מיין איך, מיין פנימיות ווערט נישט נתגלה מיט דעם וואס מיינע כוחות ווערן נתגלה, התגלות הנפש הייסט בשעת א מענטש למשל פארשטייט א זאך, שטייט אין חסידות אז ס'איז פאראן א תענוג בשעת א מענטש פארשטייט א זאך. וואס הייסט תענוג? תענוג איז, א מענטש איז מתענג ווען ווען זיין אייגענער 'איך' דרוקט זיך אויס, בשעת זיין נפש געפינט אן אויסדרוק, דאס איז די פשט תענוג, דאס איז דאס איז דאס איז די פשט גילוי התענוג, אז מיין מהות, מיין מיין מיין מיין 'איך' ווערט ווערט ארויסגעבראכט דורך א כח, אין דעם באשטייט אז ס'איז פאראן גילוי התענוג. דאס הייסט אז מען זאגט למשל אין שכל בשעת א מענטש איז ממציא א געוויסער סברא איז פאראן דער עצם זאך דער כח השכל א אינסטרומענט וואס א מענטש האט וואס ער פארשטייט א זאך דערנאך איז פאראן אז יעדער מענטש האט זיין וועג ווי צו פארשטיין איז דאך בשעת א מענטש איז מחדש א געוויסער סברא צו ער פארשטייט עפעס איז דא אין דעם א געוויסער ביטוי פון זיין אייגענער נפש פון זיין אייגענער מהות. ווייל ס'דא ווי ער פארשטייט דעם זאך, אין דעם נקודה פון פארשטאנד אז דאס איז ווי ער פארשטייט, דאס איז מיין פארשטאנד, ווי איך האב ארויסגעבראכט דער זאך, איז דאס א געוויסער ביטוי פון זיין אייגענער מהות. איז אין דעם, דאס איז די, אין דעם באשטייט, דאס איז דער תענוג פון דעם סברא, בשעת א מענטש איז מחדש עפעס א נייע סברא צו א מענטש, זעט זיין אייגענער אויסדרוק, דאס איז פועל ביי א מענטשן תענוג, דאס איז פועל ביי א מענטשן דעם גילוי פון זיין געשמאק. איז דער אלטער רבי זאגט דא, שמחה איז די פשט גילוי התענוג. תענוג, מען רעדט אין חסידות תענוג מיינט אז תענוג איז נישט קיין כח פון נפש, תענוג איז אין וואס דעם עצם מהות פון דעם נפש דאס אין דאס דאס גיבט זיך ארויס אין תענוג, וואס א וואס איז מיין געשמאק, אין וואס ליג איך, וואס וואס געפין וואס וואס מען זאגט פארגעניגען מיינט נישט סתם אזוי א מענטש פילט גוט, ער געפינט זיך אין א געוויסער זאך, ער געפינט ער פילט זיך אליין קאמפארטעבל ערגעץ וואו, איז אין תענוג מיינט דאס וואס איז מיין וואס איז דער מענטש'נס געשמאק, אין וואס באשטייט זיין מהות. און בשעת ביי א מענטשן איז דא א גילוי פון זיין נפש און זיין מהות, דאס ווערט אנגערופן גילוי התענוג און דאס איז פועל שמחה. איז אז ער זאגט אז ס'פאראן למשל, מען זאגט א איד דארף מתענג זיין, א איד דורך מקיים זיין א מצוה קען צוקומען צו א העכערע שמחה מרוב כל פון גאנץ תענוגי עולם הבא, פון גאנץ תענוגים אין עולם הבא, דער אלטער רבי רעדט דעם ענין אין אלוקות, אז ס'פאראן, אזוי ווי מען זאגט בנוגע צו א מענטשן אז ער האט כוחות, כוחות אליין זענען מציאות'ן, שכל, מידות, פארשטאנד, געפיל, דאס איז אלץ אינסטרומענטן, כוחות וואס א מענטש האט, זאכן וואס א מענטש, כוחות וואס ער האט וואס ער קען זיך באנוצן מיט זיי. דערנאך איז פאראן בשעת א געוויסער כח ווערט, בשעת א געוויסער כח ווערט נתגלה, איז ס'איז דא ווי, ווי, ווי, ווי זיין נפש דרוקט זיך אויס דורכ'ן כח. נישט יעדער כח האט אין זיך דעם ענין, בשעת א מענטש ווארפט א שטיין למשל, איז נישטא קיין תענוג אין דעם, ווייל דא גיבט זיך נישט ארויס זיין מהות, בשעת א מענטש איז עפעס א. א קינצלער, איך ווייס ער קען ווארפן אין א ספעציעלע אופן, איז דא א תענוג אין דעם ווארפן, ווייל אין דעם ווארפן ווערט ארויסגעדרוקט עפעס פון זיין מהות, אבער סתם אזוי א מענטש טוט סתם אזוי טון א זאך, לאו דווקא דאס דאס ברענגט נישט געשמאק, געשמאק קומט ווען בשעת א מענטש ווען בשעת זיין מהות דרוקט זיך אויס מיט דעם מיט דעם ענין, זיין נפש קריגט אן אויסדרוק דורך דעם ענין, יעמאלט יעמאלט איז דא געשמאק און יעמאלט איז דא שמחה. איז על דרך זה, מען זאגט למעלה פאראן, זאגט ס'פאראן ספירות, פאראן דעם אייבערשטנ'ס כוחות כביכול, דער אייבערשטער קען באשאפן א וועלט, ער איז א בורא, דער אייבערשטער האט חכמה, דער אייבערשטער האט בינה, דאס איז די, דאס איז די ספירות פון דעם אייבערשטן, די כוחות וואס דער אייבערשטער האט. דערנאך איז פאראן, אין דעם איז דאך נישטא קיין תענוג, דאס איז א געוויסער כח, דער אייבערשטער קען באשאפן א וועלט, דער אייבערשטער האט חכמה בלתי מוגבלת, די מידת חסד אן א שיעור דערפאר איז ער משפיע צו אלעמען, דאס איז אלץ כוחות וואס איז דא וואס דער אייבערשטער האט, דערנאך איז פאראן בשעת דורך די כוחות ווערט א געוויסער אויסדרוק פון דעם אין סוף פון אלוקות, פון דער מהות פונעם אייבערשטן. מען דארף פארשטיין דער זאך, דאס איז נישט סתם אזוי, יעמאלט זאגט מען, יעמאלט איז פאראן, דאס איז דער תענוג האלוקי, ס'ווערט נתגלה דארט דעם אייב, דער תענוג פון דעם אייבערשטן, ס'איז פאראן. חכמה פון אלוקות אליין, דערנאך איז פאראן וואס דורך חכמה, דורך דעם אייבערשטנ'ס חכמה האט מען א געוויסער תפיסה און א געוויסער אויסדרוק פון דעם אייבערשטן, פון געטליכקייט, דורך דעם ענין פון חכמה האט מען א געוויסער געפיל אין דעם אייבערשטן, איז דער נקודה וואס דורך חכמה גיבט זיך ארויס א התגלות פון דעם אייבערשטן, פון דער מהות פון אייבערשטן כביכול, דאס ווערט אנגערופן דער תענוג וואס איז פאראן אין חכמה. אזוי ווי ביי א מענטש איז פאראן די עצם כוחות זיינע, פארשטאנד, געפיל, און ס'איז פאראן וואס דורך זיין פארשטאנד און געפיל ווערט א געוויסער אויסדרוק פון זיין מהות, דאס איז מיין פארשטאנד, מיין געפיל, איז דא א געוויסער אויסדרוק פון זיין מהות און דאס איז דער תענוג וואס איז דא אין פארשטאנד און געפיל. על דרך זה למעלה איז פאראן דער כוחות פון אלוקות, און מען קען זען, א מענטש קען זען דער יופי הטבע, דער מה גדלו מעשיך השם, און זען אז דער אייבערשטער איז. גדלות הטבע, ס'א מער א זייער א שענער זאך, און נאך פארהאן וואס א מענטש קען זען דורך דעם האבען א געוויסער הכרה אין וואס ווער ווער ווער איז ווער שטייט דא הינטער דעם טבע, ווער שטייט דא הינטער הינטער דעם שענער זאך, מען זאגט למשל א מענטש זאגט אמאל א סברה מען זאגט אז דאס איז דאס איז דאס איז טיפיקעל צו דער מענטש, דאס איז דאס איז מתאים צו אים, דאס איז ס'איז דאס זיין מען זעט זיין אויסדרוק אין דעם, דאס איז דער געשמאק דאס איז נישט א סברה א טרוקענע סברה, איך זע דא אן אויסדרוק פון א געוויסער. א געוויסער, א געוויסער מענטשליכקייט, א געוויסער כאראקטער זעה איך דא, א געוויסער אויסדרוק פון א געוויסן מענטשן. דאס ווערט אנגערופן דער תענוג וואס, דער גילוי התענוג וואס איז דא, וואס איז דא, וואס איז דא אין דעם ענין. אז מען זעט דער אויסדרוק פון דער מהות, פון דעם נפש פון דעם מענטשן, דאס ווערט אנגערופן דער תענוג וואס איז דא אין דעם ענין. איז על דרך זה בנוגע צו אלוקות, אז מען זעט גדלות הטבע, מען זעט דעם חכמה פון אלוקות, דורך דעם האט מען א געוויסער הארה אז מען זעט דא דעם אייבערשטן דורך דעם, מען האט א געוויסע תפיסה אין אלוקות דורך דעם, דאס ווערט אנגערופן אז ס'ווערט נתגלה דעם תענוג, דער תענוג האלוקי וואס איז פאראן אין דעם ענין. איז אין דעם ענין פון דער תענוג האלוקי פון דער ביטוי פון דעם אייבערשטן אליין, איז תורה און מצוות איז מרוב כל, א איד מקיים זיין א מצוה האט ער דעם, קען ער האבן דער טיפסטער תפיסה, אז מען רעדט כוחות פון אלוקות, אוודאי דער נשמה למעלה האט אסאך א גרעסערע פארשטאנד אין דעם גדלות השם. איך קען נישט משווה זיין די גדלות השם פון גן עדן די נשמה ווי די נשמה איז משיג אלוקות אין גן עדן ווי א איד מקיים א איד דא למטה אין דער השגה אבער אין דעם התגלות דער תענוג פון אלוקות און האבן דער הרגשה אין דעם פנימיות פון געטליכקייט מען זאל האבן דעם אויסדרוק פון זיין מהות איז א מצוה איז מרוב כל איז א מצוה איז מרוב כל א פשוטע דוגמא נאר צו ארויסברענגען די ווארט וואס מען זאגט למשל אז מען זאגט די חילוק פון א. פון א אב ובן מיט סתם א מענטשן. א תלמיד קען האבן אסאך א שטארקערע הכרה דעם כוחות פון דער רב אסאך אסאך מער ווי א קינד. עס קען זיין אמאל א תלמיד וואס ער האט א ער פארשטייט ער פארשטייט דעם שכל הרב האט ער אסאך א גרעסערע הכרה אין די כוחות פון דער רב. און א אמת'ער תלמיד איז נישט נאר ער זעט דארט די כח השכל די סברות וואס דער רב זאגט, ער זעט דארט דעם סטייל פון דער רב. דער תלמיד זעט דא א געוויסע התגלות אין דעם נפש פון דעם רב, דורך די סארט סברות, ער האט זיין וועג, זיין, זיינע סארט סברות, זיין סארט הסבר, זיין, ער זעט דעם, ער זעט דעם נפש פון דעם רב אין די סברות. דאס איז, מצד שני איז פאראן א, קען זיין א זון, א בן, וואס האט נישט קיין הכרה אין דעם גדלות און דעם כוחות פון זיין טאטע, און ער, דעם ביטוי נפשי וואס איז דא אין די סברות, אין די שיעורים, אין די לומדות פון דער, פון זיין פאטער, דאס האט ער נישט, אבער לפועל, ער האט א הכרה אין דער מהות האב, באין ערוך העכער פון דעם תלמיד איז אן אנדערע סארט, ער האט א הכרה אין די מהות פון נפש האב, ווייל דער מהות האב באשטייט נישט אין די חידושים וואס ער זאגט, די מהות האב באשטייט אין זיין זיין אייגענער איך איז נרגש אסאך מער ביי א קינד אסאך מער ווי די חידושים וואס ער זאגט, אז מען זאגט אז ס'איז פאראן אוודאי איז פאראן אין דעם בשעת א מענטש דורך די כוחות הנפש פון א מענטשן ווערט א געוויסער אויסדרוק פון זיין מהות, אבער נישט אין דעם באשטייט דעם עצמיות האדם, אין דעם וואס די זאכן, דער מהות הנפש וואס גיבט זיך ארויס דורך כוחות, ברענגט נישט ארויס דעם עצמיות האדם, דער 'איך' אליין. דאס איז, דאס איז, דאס ווערט אנגערופן א הארה פון דער פנימיות האדם. די פרטים אין דעם, דאס איז בכללות דעם חילוק פון די נשמה למעלה מיט א איד און מקיים זיין א מצוה דא למטה. די נשמה למעלה האט א השגה אין געטליכקייט, האט א הבנה אין די גדלות פונעם אייבערשטן, אין דער לומדות פון אלוקות כביכול, ס'איז מאיר אין דער, גן עדן איז מאיר פון די ספירות פון אלוקות, און אוודאי דורך דעם האט די נשמה א געוויסע הכרה אין דעם אין דעם אין דער מהות פון געטליכקייט אין א געוויסער זין, אבער נישט דורך דעם דורך די השגה אין די גד דורך נעמען. דעם די אייבישטער'ס כוחות נישט דורך דעם האט מען די מהות פון אלוקות, אבער מקיים זיין א מצוה דא למטה אויף דער וועלט אט דאן נעמט מען דעם טאקע די מהות פון געטליכקייט אליין באין ערוך העכער ווי דורך די נשמה'ס השגות למעלה. לאמיר זען ווי דער אלטער רבי זאגט עס. כח הרצון. כן, רצון איז אויכעט א געוויסער, א געוויסער ביטוי פון דעם ענין, נישט די מהות אליין. לאמיר זען ווי די אלטער רבי זאגט עס דא. אך הענין, אך הענין איז, די אלטער רבי וויל מסביר זיין ווי בשעת א איד איז מקיים א מצוה קען ער האבען א שמחה באין ערוך העכער ווי אלע, ווי א שמחה וואס איז דא אין גן עדן. ער זאגט, נודע שהשמחה התגלות התענוג, שהעונג שבא לידי גילוי אזי נולד ונתהווה השמחה. פשט פון שמחה איז עס ווערט נתגלה דעם תענוג הנפש, אז ס'ווערט נתגלה דער מהות האדם, דאס איז דאס, פון דעם ווערט שמחה. כשהעונג שבא לידי גילוי אזי נולד ונשתווי השמחה בהתגלות הלב, וכל מה שיש גילוי תענוג יותר שש ושמח יותר, וואס מער עס ווערט אויסגעדריקט דער מהות האדם מער געשמאק איז פאראן אין דעם. דערפאר שטייט אין חסידות אז ס'איז פאראן א טיפערע געשמאק, דער תענוג פון א געשמאקע ניגון איז באין ערוך צו צו אכילה, נישט יעדער איינער האט א חוש אין דער תענוג פון א ניגון, אבער אימיצער וואס האט א חוש אין נגינה איז דער תענוג פון נגינה אן אנדערע סארט געשמאק, צו אן אנדער סארט געשמאק, באין ערוך טיפער און רייכער פון דער געשמאק פון אכילה. אן אנדער סארט געשמאק, אסאך א רייכערע געשמאק. פארוואס איז דאס? און די תענוג פון שכל, תענוג פון מידות, איז אסאך א רייכערע געשמאק פון דער תענוג פון נגינה. פארוואס איז דאס? ווייל דער מהות האדם דריקט זיך אויס, דער מהות פון דער נפש האדם, א מענטשן, א מענטש דריקט זיך אויס אסאך טיפער אין נגינה, ווי אין עסן, דאס איז דאס פארשטאנדיג, עסן, דאס איז די בהמה שבאדם האט הנאה פון עסן, אבער דער מהות האדם, דער מהות פון דער מענטשליכקייט פון א מענטשן, ווערט אויסגעדריקט אסאך טיפער אין נגינה, און וויבאלד אז דער מהות האדם דריקט זיך דא אויס מער, און ממילא איז דאס אן אנדער סארט תענוג, אן אנדער סארט שמחה. וואו ס'ווערט אויסגעדריקט, אז מ'וויל מודד זיין וואו איז דא מער געשמאק, וואו איז דא מער פארגעניגן, און מער, איז דאס תלוי וויפיל, וויפיל פון דער מענטש ווערט ארויסגעדריקט אין דעם פעולה.

אן אנדערע סארט געשמאק. פארוואס איז דאס אן אנדערע סארט געשמאק, א טיפערע געשמאק? ווייל ס'איז דא א טיפערע אויסדרוק פון דער מהות האדם אין נגינה איידער ווי אין אכילה. איז די חילוקי התענוגים פון א זאך איז דער וואס איז מודד ס'איז דא מער געשמאק צו ווינציגער געשמאק איז תלוי וויפיל פון דער מהות האדם, דער מהות פון נפש האדם ווערט דא מתבטא, און דאס איז אויך תלוי בשעת ס'איז דא מער גילוי התענוג איז דאס פועל מער שמחה ביי א מענטש. אט אין דעם וועט ער מבאר זיין ווי אזוי אין מקיים זיין מצוות דא אויף דער וועלט איז דא העכערע שמחה ווי אין עולם הבא, זאגט ער אזוי, והנה נודע בכל תענוגי עולם הזה, שאין לך עשב למטה שאין לו מזל למעלה, והמזל הוא רוחנית התענוג ואין ערך התענוג הגשמי לגבי רוחני, שהתענוג שברוחני גדול מאוד מערך תענוג הגשמי. אז אין יעדער זאך, דער אלטער רבי רעדט, שטייט דאך כלל אז יעדער זאך למטה האט א שרש למעלה, דער אלטער רבי רעדט דא אין דער געשמאק וואס איז דא אין יעדער זאך. אין יעדער זאך איז פארהאן א געוויסער א געוויסער תענוג, דער פנימיות התענוג איז ווייל אין יעדער זאך איז פארהאן א געוויסער גילוי אלוקי, דורך יעדן נברא ווערט ארויסגעדריקט א געוויסער ענין אין געטליכקייט, מען רעדט נישט דא וועגן דער מציאות פון דער נברא אליין, מען רעדט אויף דער תענוג וואס איז דא אין דער נברא, דער תענוג אלוקי וואס איז מלובש אין יעדער נברא, איז וואס אין יעדער נברא ווערט מתבטא א געוויסער א געוויסער ענין פון דער וועזן פון דער מהות כביכול פון געטליכקייט, און אין דעם איז דא א ריבוי דרגות. ס'איז דער תענוג גשמי דערנאך איז פאראן דער מזל, וכל זה בעניני עולם הזה שהם נשפעים מפסולת ושמרים דקדושה, כמו שכתוב ונשב בגיא מול בית פעור, והתענוג שבקדושה הוא נפלא לאין קץ ומעלה יתירה ונפלאה עד מאוד. ס'איז אן אנדער סארט געשמאק, פשוט ס'איז אן אנדער פארגעניגן, ס'איז אויך דא אן ענין פון פארגעניגן, א ענין פון געשמאק, אבער ס'איז אן אנדער סארט געשמאק. וגם בקדושה יש עילוי אחר עילוי, גן עדן תחתון ועליון ועדן הוא למעלה מגן עדן, שהוא מעונג שהוא מעונג העליון מאוד.

ער האט נאר הכרה אין דעם אין דעם רב ווי ער דער זיין מהות ווי זיין מהות גיט זיך ארויס דורך די כוחות זיינע, ער האט הכרה אין דעם נפש אין דעם רב אלס אלס אלס ווי ווי ווערט ווי ווי ער ווערט אויסגעדריקט דורך זיין שכל דורך זיינע כוחות, אבער דער מהות הנפש ווי ער שטייט העכער פון כוחות דאס האט דאס האט דאס האט דער תלמיד קיין תפיסה נישט אין דעם. איז על דרך זה דארף מען זאגן אלע עולמות און די העכסטע ספירות, אוודאי פאראן א געוויסער תענוג אלוקי וואס ווערט נתגלה דורך די ספירות, אבער ס'אלץ נישט דער עצם התענוג, דאס איז נישט דער עצם מהות פון אלוקות, דאס איז ווי אלוקות דריקט זיך אויס אין כוחות, ווי דער מהות פון געטלקייט ווערט אויסגעדריקט דורך ספירות, אבער דאס האט מען נישט דעם עצם פון אלוקות אליין. דאס איז די דאס זאגט ער דא. אך עצמיות התענוג הוא עליון יותר כמו שנראה בחכמת האדם ער זאגט אזוי מען זעט דאס אין חכמת האדם שיש בו תענוג בשעת א מענטש איז ממציא א געוויסער שכל ס'איז בשעת זיין כח השכל ארבעט האט ער געשמאק פון דעם והתענוג ההוא הוא בחינה עליונה מהחכמה דער געשמאק וואס איז דא אין חכמה איז דאס נישט דער חכמה אליין ס'איז העכער פון דער חכמה. שבחכמה זו שנפל האדם הוא למעלה מהשכל אין מכח השכל נופל ונמשך התענוג. דאס הייסט אז אין תענוג, תענוג איז דא דער גילוי, תענוג איז דער גילוי הנפש וואס איז דא אין דעם ענין, ס'איז פאראן דער שכל אליין, זיין כח השכל, און טיפער דורך שכל ווערט א געוויסער התגלות אין דער מהות הנפש, איז דער תענוג איז דאס דער ביטוי נפשי וואס איז דא אין דעם כח השכל, איז דער גילוי הנפש וואס איז דא אין דעם, העכער פון דעם כח החכמה אליין. זה מה שאין כן בחכמה מצד עצמה אין התענוג מורגש שם, אך שמחמת התחדשות גילוי החכמה מאיר בו התענוג, וכל זה אינו אלא זיו והארה מעצמיות התענוג. וכך ההארה הנמשכת בעדן העליון הוא רק זיו והארה מעצמיות התענוג הוא אור אין סוף ברוך הוא הסובב כל עלמין שהוא מקור התענוגים. דער אייבערשטער אליין דעם אור אין סוף וואס ער איז תכלית הבלי גבול, ער איז מקור התענוגים. אבער דער ענין ווערט, דאס דאס דער מהות פון אין סוף גיבט זיך נישט ארויס דורך די ספירות. אוודאי אז אין די ספירות האט מען, איז דא א געוויסער התגלות פון דעם אין סוף, אבער דאס דאס דאס נישט אין דעם באשטייט די מהות פון דעם אין סוף, דאס איז נאר א הארה פון דעם אין סוף, נאר א הארת התענוג, אבער דעם פנימיות פון אין סוף דאס גיבט זיך דאס גיבט זיך נישט ארויס אפילו אין די העכסטע עולמות. איז דער עצמיות התענוג, דאס איז דער מקור התענוגים אין לכנות לו שם, רק בשם עצמיות התענוג הפשוט. מאחר שהתענוג הוא יותר עליון מכל המדרגות. און ער זאגט, די איינציגע וואס מ'קען זאגן איז אז דער תענוג איז נפלא עד מאוד ואינו מושג אפילו לעולמות עליונים, ונקרא סתימא דכל סתימין שאפילו לגבי עולמות הנעלמים הוא סתום ונעלם. איז וואס זאגט איר פאראן די מהות פון אלוקות ווי ער ווערט נתגלה אין וועלט, און אז מ'רעדט אפילו די העכסטע די העכסטע עולמות,

דער עיקר וואס וואס די שורה הייבט זיך אן פנימיות התענוג ומשם מושרש שרש שרש המצוות, זאגן די נקודה וואס איך וויל ארויס ברענגען דא, זאגן ומשם פון די פנימיות התענוג פון אלוקות דארטן איז מושרש שרש המצוות שהן הן רצונו יתברך, די מצוה איז רצון און אין רצון ווערט נתגלה דער פנימיות התענוג פון אלוקות. דאס זאגט ער, ובקיום המצוות נמשך עונג העליון המלובש ברצון נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני, בשעת א מענטש איז מקיים א מצוה, אין דעם האט מען דעם פנימיות פון אלוקות, בדוגמת א זון וואס דער זון נעמט דער פנימיות הגעשמאק פון דעם טאטן, דעם חלק פון דעם טאטן וואס וואס זיינע כוחות, זיינע חידושים מיט זיינע סברות ברענגען נישט ארויס דעם פנימיות התענוג וואס וואס דער טאטע ליגט באמת דריקט זיך נישט ארויס מיט זיינע מיט זיינע חידושים מיט זיינע כוחות מיט זיינע לומדות מיט זיינע שכל און מידות א קינד ער האט א תפיסה אין דעם פנימיות אין וואס דער טאטע ליגט על דרך זה די נשמה טאקע האט זייער גרויסע השגות למעלה. טיפסטע ער האט א השגה אין די גדלות און די גרויסע כוחות פון אלוקות, דער אייבערשטער'ס חכמה מיט אלע גרויסע הפלאות, אבער וואו נעמט מען דעם פנימיות אין וואס דער אייבערשטער ליגט כביכול, זיין געשמאק, זיין פנימיות התענוג איז אין מקיים זיין א מצוה. בשעת א איד איז מקיים א מצוה דא ווערט ער, דא האט ער דעם פנימיות התענוג פון אלוקות, נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני, דעם אייבערשטענ'ס נחת רוח, זיין געשמאק, זיין פנימיות איז אין מקיים זיין א מצוה. איז אוודאי אין השגה איז אסאך נידריגער אין מקיים זיין א מצוה איידער די נשמה למעלה, אבער אז מ'רעדט האבען א הכרה אין די פנימיות פון אלוקות, אין דעם עומק פון אלוקות, איז דאס איז דווקא דורך מקיים זיין א מצוה. דער רמב"ם ברענגט א ספרי, אויף ואהבת את ה' אלוקיך שטייט והיו הדברים האלה, ווי איז דער דרך צו מעורר זיין אהבת השם, איז אין ספרי שטייט דורך דורך דורך מתבונן זיין אין גדלות הטבע, און דורך דברי תורה, דורך תורה און מצוות און מיט דעם האט מען א הכרה אין אלוקות. דער רמב"ם אין ספר המצוות ברענגט דער רמב"ם דעם ספרי דורך דורך תורה און מצוות, און אין ספר היד ברענגט ער עס נישט, ער ברענגט נאר מתבונן זיין זיך אין גדלות הטבע. איז פאראן א מענטש קען האבן אהבת השם, האבן א הכרה אין אלוקות מצד דעם וואס ער איז זיך מתבונן אינעם גודל אין דעם גדלות פונעם אייבערשטן. האט א השגה אין ווי גרויס דער אייבערשטער איז, דערנאך איז פארהאן א מענטש האט א הכרה אין אלוקות מיט מצד תורה און מצוות, אין תורה און מצוות איז דא האט מען דעם פנימיות התענוג פון אלוקות, און ס'איז נישט קיין ענין פון השגה, נישט נישט ווייל דורך תורה גיבט זיך ארויס ווי גרויס דער אייבערשטער איז, ווייל אין דעם באשטייט זיין פנימיות, דעם פנימיות אלוקות באשטייט אין די מצוות און מיט די תורה, עס איז א זאך וואס איז העכער פון השגה און הבנה, דאס אין דעם באשטייט זיין געשמאק, אין דעם באשטייט זיין פנימיות, מקיים זיין א מצוה, בדוגמת ווי א זון, ער האט א תפיסה אין דעם פנימיות פון דעם טאטן. איז דערפאר זאגט דער אלטער רבי כמה נקודות דא, מיר זענען, איז דורך מקיים זיין א מצוה ווערט נמשך דער עונג העליון המלובש ברצון נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני, שבקיום המצוה שורה נחת רוח ותענוג העליון המלובש ברצון העליון, שאינו בא לידי גילוי בעדן שאינו אלא זיו. דער פנימיות פון אלוקות, דאס ווערט נתגלה דורך רצון העליון וואס קומט נישט לידי גילוי אפילו אין די העכסטע דרגה של עולמות עליונים. איז דער אלטער רבי זאגט אזוי, איצטער רעדט ער בנוגע בנוגע צום צום אייבערשטן, בנוגע צום אייבערשטן, וויבאלד אז דורך א מצוה ווערט נתגלה דער פנימיות התענוג פון אלוקות, און מצד דעם ווערט שמחה, בשעת עס ווערט נתגלה דער פנימיות הנפש, מצד דעם ווערט שמחה, און מצד שמחה ווערט ענווה ושפלות, דאס רעדט דער אלטער רבי דא, זענען מיר הנה מגילוי עונג העליון הזה במצוות בשעת עס ווערט נתגלה און עס קומט ארויס לידי פועל דעם פנימיות הגעשמאק פון אלוקות, נמשך בחינת שמחה, ווערט ביים אייבערשטן שמחה.

און שמחה איז דאך פועל אז א מענטש איז נישט מרגיש, א מענטש איז נישט איז נישט איז נישט מבחין דער הבדלה און דער ריחוק זיינער פון אנדערע מענטשן, בשעת א מענטש שטייט אין א תנועה פון שמחה, שטייט ער מיט א התקרבות און ער באטייליגט זיך מיט אלעמען, איז בשעת איז דא שמחה אין אלוקות, ס'ווערט א איד פירט אדורך א מצוה מיט דעם ברענגט ער אראפ לפועל ס'ווערט נתגלה דער פנימיות התענוג פון דעם אייבערשטן, בשעת ס'ווערט נתגלה דער פנימיות התענוג פון דעם אייבערשטן ווערט שמחה כביכול למעלה, און שמחה כביכול למעלה ברענגט ענווה ושפלות אז דער אייבערשטער באטייליגט זיך מיט אנדערע, מיט נבראים, הגם זיי זענען באין ערוך צו אים. דאס זאגט ער והשמחה היא הגורמת לענווה ושפלות, לכן בה ועל ידה יומשך אור אין סוף ברוך הוא הסובב כל עלמין בנשמת האדם להיות בחינת ממלא כל עלמין בהגלות נגלות עז וחדוות ה' אין נגלין ברוך הוא. זאגט וואס איז דער הסבר אז דורך תורה ומצוות ווערט יחוד סובב וממלא? וואס איז דער ביאור אז דורך מקיים זיין א מצוה ווערט נמשך דעם אייבערשטן אליין בפנימיות אין א אידן, א איד קען האבן, ווערן א כלי צו דעם פנימיות פון אלוקות, איז דאס ווייל תורה און מצוות איז דער גילוי פון עונג, פון דעם תענוג פון דעם אייבערשטן, דעם גילוי פון תענוג העליון, און גילוי התענוג איז פועל שמחה, בשעת ס'איז דא שמחה למעלה, איז במילא דער אייבערשטער נישט מבחין כביכול און ער באטייליגט זיך מיט זיין מהות מיט נבראים שפלים, און מצד דער שמחה וואס ווערט נגרם דורך מקיים זיין א מצוה, באטייליגט זיך דעם אייבערשטן מיט אלע נבראים. ווערט מען א כלי, דער אייבערשטער איז נישט מבחין צו מ'איז צו מ'איז זיינען שייך צו אים צו נישט, ער ער איז מגלה זיין אייגענער 'איך' צו אלעמען, מצד דעם ענין השמחה וואס איז דא למעלה. און דער אלטער רבי דער אלטער רבי זאגט אין דעם המשך, זייער א שטארק דער אלטער רבי זאגט, אז דאס וואס דורך מצוות ווערט דער ענין השמחה, איז דאס נישט מצד דעם עצם קיום המצוה, דער שמחה וואס א איד האט אין מקיים זיין א מצוה, דאס איז פועל דעם שמחה למעלה. דער גאנצער נקודה פון תורה ומצוות איז יחוד סובב וממלא, ווי אזוי ווערט אויפגעטאן יחוד סובב וממלא, דורך דעם וואס דער אייבערשטער איז שמח, ווער איז פועל שמחה ביים אייבערשטן נישט דעם עצם קיום המצוה, דער שמחה וואס א איד האט אין מקיים זיין א מצוה דאס איז פועל שמחה למעלה, איז דער שמחה של מצוה, דאס פירט אדורך דעם גאנצן תכלית פון תורה ומצוות. אזוי ווי דער אלטער רבי זאגט עס. ער זאגט אזוי, נאך די הגהה.

ווען א קינד ברענגט א גלאז וואסער צום טאטן, ער איז נישט מרגיש אז יענער איז זיין טאטע, און ער איז נישט מרגיש אז מיט דעם וואס ער פירט זיך ווי א קינד, ווי א זון צו אים, ווערט ארויסגעבראכט דעם קשר פון דעם טאטע מיטן זון, ער איז בכלל נישט, ער איז נישט קאנשעס פון די גאנצע מעשה, ער גיבט אים די גלאז וואסער אזוי מיטן, ווייל יענער האט געבעטן גיבט ער אים, ער ווייסט נישט אז ס'איז זיין טאטע, ער ווייסט נישט אז מיט דעם ווערט ארויסגעדרוקט דעם קשר פון אב און בן. בשעת ביי א יעדן בשעת ער איז מקיים א מצוה איז ער באוואוסטזיניג אין דעם ענין אז א מצוה דאס איז דער פנימיות התענוג פון אלוקות און ער איז צופרידן פון דעם, דאס איז פועל ביי אים שמחה, איז דאס דאס דאס פארשאפט דעם אייבערשטן דעם גילוי התענוג און דאס ברענגט שמחה למעלה, און צו דעם איז דער יחוד אויבן ממילא. לאמיר זען ווי דער אלטער רבי זאגט עס, נישט דער רבי, ס'איז דא א הגהה, דאס האט צמח צדק געזאגט מיין איך, אבער דער אלטער רבי זאגט דעם דעם אין דעם דף מ ח, דער שורה הייבט זיך אן אלקינו מלך העולם.

ופירוש שכנסת ישראל אומרת שהיא מפעלת השמחה בהוויה, אידן זיי זענען די וואס זענען גורם שמחה ביים אייבערשטן, דורך וואס זענען זיי גורם, דער אלטער רבי טייטשט נישט אויס דא אזוי בפרטיות, אבער ער הייבט אן מיטן פסוק תחת אשר לא עבדת את השם אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, אז א איד דארף דינען דעם אייבערשטן בשמחה ובטוב לבב. ווייל ס'איז פאראן אין מצוות, און מצוות האט מען א שייכות לאלוקות באין ערוך טיפער ווי בשעת ווי השגות אין גן עדן, השגות אין גן עדן האט מען א השגה אין דעם גדלות פון דעם אייבערשטן, און מקיים זיין א מצוה דא האט מען דארט די פנימיות פון אלוקות, במילא דארף א איד זיין צופרידן באין ערוך ווי דער שמחה אין גן עדן, און דער שמחה שוש דורך דער שמחה פון א אידן פועלט ער שמחה אין אייבערשטן, מאך איך דעם אייבערשטן צופרידן, אשיש בהוויה, דורך דער שמחה פון א אידן פועלט ער שמחה ביים אייבערשטן, וואס איז פועלט שמחה ביים אייבערשטן, דהיינו, להיות גילוי הוויה, צמצום והתפשטות כולי שהוא על ידי בחינת השמחה של הוויה, דהיינו גילוי העליון עונג העליון ברוך הוא למטה. אז דורך א איד'ס שמחה פועלט ער שמחה ביים אייבערשטן, וואס איז ער פועל שמחה בהוויה, אז דורך דעם ווערט נתגלה דעם פנימיות פון אלוקות למטה ביי א מענטשן. נאך דער נאך דער הגהה זאגט והוא בקיום התורה ומצוות שישראל עושים למטה, שבזה ממשיכין השמחה הוא גילוי עונג העליון ברוך הוא.

איז דא האט דער אלטער רבי געענדיגט רעדן וואס איז דער אין דעם באשטייט דער מטרה פון א אידן די מטרה פון א אידן אויף דער וועלט באשטייט אין דעם ער זאל אראפטראגן דעם פנימיות פון אלוקות מען זאל האבן דעם עצם דעם אייבערשטן אליין און דער מענטש זאל זיין א כלי צו דעם דאס זאל מאיר זיין בפנימיות אין מענטשן ווי איז שייך אז א נברא מוגבל זאל ביי אים מאיר זיין בפנימיות דעם בלי גבול פון אלוקות ווייל דער אייבערשטער איז, דער אייבערשטער האט נישט קיין הגבלות, דער אייבערשטער איז תכלית הבלי גבול, איז מצד דעם וואס ווערט נתגלה די פנימיות פון אלוקות, זאגט, בשעת דער מלך איז צופרידן יעמאלט איז נישט נרגש די הגבלות וואס איז דא צווישן וואס ער איז העכער פון יענעם, בשעת דער מלך איז צופרידן עס ווערט נתגלה זיין פנימיות, בשעת עס איז דא דער גילוי פנימיות המלך ווערט ווערן נתבטל אלע מחיצות צווישן אים מיט אנדערע מענטשן, על דרך זה בשעת עס ווערט נתגלה ס'קומט ארויס צום אויסדרוק בגלוי די פנימיות פון אלוקות, און מצד דעם אייבערשטן אליין קען ער קען ער זיין בפנימיות ביי אלעמען איחוד. ביים אייבערשטן אליין נישטא די אלע הגבלות און ער קען זיין אייגענער פנימיות, דער אין סוף פון אלוקות קען מאיר זיין בפנימיות ביי א יעדן, מצד דעם אייבערשטן איז מאיר למטה איז קען ער שטיין בפנימיות ביי א יעדן, אבער בכדי אז דאס זאל טאקע נתגלה ווערן דארף זיין דער שמחה למעלה, ס'דארף נתגלה ווערן די פנימיות פון אלוקות, בשעת ס'דא דער שמחה למעלה בשעת ס'ווערט נתגלה די פנימיות פון אלוקות יעמאלט. יעמאלט ווערט דער ענין אז ס'ווערט נמשך דער סובב אין דער פנימיות פון א אידן, אין דער פנימיות פון נשמת ישראל, און ווי אזוי פועלט א אידנ'ס שמחה למעלה, איז בשעת דער מענטש האט שמחה פון מקיים זיין א מצוה, בשעת א מענטש איז באוואוסטזיניג אז א מצוה מיט דעם האט מען דעם פנימיות התענוג פון אלוקות, איז מצד דעם, און מצד דעם איז ער צופרידן, באין ערוך ווי דער שמחה וואס איז דא אין עולמות העליונים, און מצד דעם פועלט ער שמחה למעלה און ס'ווערט דער יחוד פון סובב כל עלמין אין דער נשמה פון א מענטש. דאס איז אלץ כל השנה כולה, איצטער הייבט אן דער אלטער רבי רעדן וועגן ראש השנה, דאס איז נוגע צו איצט, זאגט ער אזוי, אך הנה המשכה זו שתורה ומצוות ממשיכין בכל השנה, דאס איז גאנץ יאר איז דא דער המשכה, אבל בראש השנה שמתחדש חיות כללי כל השנה מבחינת סובב כל עלמין, אין המשכת תורה ומצוות מספקת להמשיך התחדשות אור חדש. דער אלטער רבי זאגט וואס איז ראש השנה איז מען זאל האבען זאגט ס'פאראן מען רעדט אן אנדער ענין ראש השנה זאל נוצען דער משל וואס זאגט פריער ס'פאראן דער תלמיד מיטן רב איז דער תלמיד דער תלמיד איז זיך אלעמאל מתעלה ער פארשטייט מער דער רב ער האט א טיפערע הכרה אין גדלות הרב דאס איז אלץ דערנאך איז פאראן דער בן ואב אז ס'ווערט ס'ווערט דער קינד ווערט מער מער דבוק צו דעם טאטען זיינעם.

דער התחדשות פון ראש השנה באשטייט נישט אין דעם אז ס'ווערט נתגלה א נייער אור לגבי דער גדלות פון אלוקות, דאס איז ממלא כל העלמין, נישט אין דעם באשטייט דער התחדשות פון ראש השנה אז ס'ווערט נתגלה א נייער אור פון דעם כוחות פון אלוקות, א נייער, א טיפערע התגלות אין דער חכמה פון דעם אייבערשטן. דער אויפטו פון ראש השנה באשטייט אין דעם אז ס'קען זיין א טיפערע אור אז א איד זאל קענען האבן א טיפערע הכרה אין דעם פנימיות פון אלוקות, אין דעם וואס דער אייבערשטער איז זיין טאטע. אין דעם פנימיות הקשר פון א איד מיטן אייבערשטן, אין דעם ווערט א התחדשות, אין דעם פנימיות און אין דעם אין סוף פון אלוקות ווי דער אייבערשטער איז העכער פון פון כוחות, ווי דער אייבערשטער איז העכער פון ציור, אין דעם פנימיות פון דעם אייבערשטן, אין דעם, און א איד איז דאך פארבונדן מיט דעם פנימיות פון אלוקות, א ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד, אין דעם ענין וואס ווערט נתגלה דער פנימיות פון אלוקות צו א אידן, אין דעם ווערט נתחדש דער קשר. אז דער קינד ווערט נתחדש ביים קינד, ער פילט אין א טיפערע אופן דאס איז דאס איז ער זיין טאטע'ס א זון. דאָס ווערט נתחדש ראש השנה אַ טיפערן דערהער אין דעם מושג פון זיין אַ זון פון זיין טאַטן. דאָס איז אַ גדלות פון בן, נישט אַ גדלות פון תלמיד. ס'איז אַן אַנדער סאָרט גדלות. דער ענין ווערט נתחדש ראש השנה. עס ווערט נתחדש אַ איד קען האָבן אַ טיפערע געפיל, ער זאָל ווערן אַ טיפערן זון פון דעם אייבערשטן כביכול, אַ טיפערע ענין אין דעם בנים אתם להוי' אלוקיכם. וואָס הייסט טיפער? ס'איז פאַראַן, ס'איז דער אייבערשטער איז אין סוף. ס'איז דא די דוגמא, דאכט מיר דער אלטער רבי זאגט ווייטער דער דוגמא, ס'איז פאראן אמאל וואס דער קינד, ס'איז פאראן דער קינד, א מענטש פילט זיך ווי א זון צו זיין טאטן, ער איז א זון, ער האט כיבוד אב ואם, ער איז מכבד, ער איז זיך משתעשע מיט אים, דער טאטע האט אים ליב, זיי זענען צופרידן, איז דא א טאטע מיט א זון, א קשר פון א אב ובן, דערנאך איז פאראן ווי בשעת דער זון איז בריחוק מאב, און דער טאטע און דער זון, דער רבי ברענגט אן דער דוגמא אז דער טאטע זעהט ווי דער קינד וויינט, ווי דער קינד איז מצטער פון א געוויסער זאך, דער רגש וואס דער פאטער האט וואס ער זעהט ווי זיין זון וויינט, ווי עפעס א זאך באדערט דעם קינד, אין דעם גיבט זיך ארויס דעם פאטערשאפט אין א גאר א טיפערן אופן ווי דעם סטאנדארטן זון און טאטע לעבן, דעם סטאנדארטן.

ער פילט א געוויסער אזא מין סארט טיפער בענקעניש צום זוהן וואס ער האט קיינמאל נישט געהאט אזא מין סארט רגש צו אים, עס איז נתחדש געווארן, סאו אוודאי ליגט אין אב אין זיין א טאטע ליגט אזא מין סארט ענין, אבער דאס איז קיינמאל דאס איז קיינמאל נישט צוגעקומען צו אן אויסדרוק, דער קינד האט עס קיינמאל נישט געפילט, דער טאטע האט עס קיינמאל נישט געפילט, דאס קומט צו אן אויסדרוק דורך מצד א געוויסער מצב, דאס שטייט נישט אלעמאל בהתגלות, עס איז פארהאן א קשר אב און בן וואס איז אלעמאל מאיר און נרגש. א טאטע מיט א זון יחס, און דערנאך ס'ווערט נתגלה דער טיפעניש פון דעם קשר פון אב און בן, איז בכלל אב און בן איז באופן אחר פון רב ותלמיד, דארט רעדט מען כוחות פון דער מענטשן, און דא רעדט מען דער מהות האדם, אבער ס'קומט נישט צו צו אז ס'ווערט נתגלה בפועל דעם עומק הקשר פון אב און בן, דער עומק האהבה ווערט דאן נתגלה, דאס איז דאס איז התחדשות. דאס א מורא'דיקע התחדשות, א מענטש אליין קען קען האט קיינמאל נישט געריכט אז ער קען האבן אזעלכע געפילן צו אזעלכע געפילן צום קינד, מיר האבן נישט קיין השגה אין דעם, בשעת אין דעם נקודה אסאך מאל ברענגט זיך ארויס מער אין שלילה ווי אין חיוב אז מען נעמט אוועק דעם קינד פון זיין טאטן, יעמאלט דריקט זיך אויס די טיפסטע געפילן וואס דער טאטע האט צום קינד. אין ראש השנה ווערט נתחדש אין דעם ענין, א איד זאל האבן א, עס זאל מאיר זיין ביי אים אין א טיפערע אופן דער קשר זיינער מיט'ן אייבערשטן, מיט'ן פנימיות פון אלוקות. דאס ווערט נתחדש ראש השנה. און תורה און מצוות איז על דרך, א קינד פירט זיך מיט'ן טאטן באופן מסודר. ס'פאראן וואס ביי א קינד איז נישט נרגש בכלל אז ער איז זיין טאטע'ס א זון. און ער טוט נישט וואס דער טאטע וויל, ער לעבט זיין אייגענע לעבן, דערנאך איז פאראן בשעת יום חיים כתיקונם אז דער קינד, עס איז נרגש ביי אים דעם יחס פון אב און בן, דאס איז, ער פילט אז דאס איז זיין טאטע און ער איז דעם זון, רעדט ער מיט אים אנדערש, ער פירט זיך מיט אים אנדערש, ס'איז א קשר פון א טאטע מיט א זון, דאס איז תורה ומצוה, תורה ומצוה איז א גאנצע יאר איז, א איד פירט זיך לפועל אלס ער איז פארבונדן בפנימיות מיט'ן אייבערשטן, אין וואס באשטייט א איד, א איד איז פארבונדן מיט'ן אייבערשטן, ער איז מקיים דעם אייבערשטן זיין מצוה. דאס איז אן אנדער וועניו, עס איז אן אנדער וועג אינגאנצן ווי די התגלות פון אלוקות דורך ספירות. וואס א איד איז מקיים א מצוה איז אן אנדער סארט קשר ווי די קשר פון ספירות, אן אנדער סארט ענין. וויבאלד א איד איז בעצם פארבונדן מיטן אייבערשטן און מ'איז בנים אתם להוי' אלוקיכם, מיט מצוות אט דאס זענען פעולות וואס דאס איז דער קשר פון א בן מיטן אב, וואס. וואס דורך די פעולות ווערט איז ער פארבונדען מיטן פנימיות פונעם אייבערשטן, אבער אין זיין פארבונדען מיטן פנימיות פונעם אייבערשטן איז פאראן דרגות, ראש השנה ווערט נתחדש אז עס קען מער זיין אין דעם קומענדיגן יאר א אן אנדער א טיפערע אור א נייער אור פון דעם פנימיות פון דעם אין סוף פון דעם אייבערשטן, אין דעם וואס דער אייבערשטער איז כביכול דער פאטער פון א אידן. דאס רעדט דער אלטער רבי, דאס איז דאס איז נישט מספיק דער עצם ענין פון תורה און מצוות, דאס זאגט ער דא. אך בראש השנה שמתחדש חיות כללי לכל השנה מבחינת סובב כל עלמין איז אין המשכת תורה ומצוות מספקת להמשיך התחדשות אור חדש תורה ומצוות איז נאר אויף צו אז דער דרגה וואס איז שוין מאיר דער ענין זאל זאל זאל קומען צום אויסדרוק אבער מחדש זיין א נייער קשר דאס קען נישט זיין דורך תורה ומצוות. בפרט מי שפגם בעשיית אחת מצוות הוויה אשר לא תעשינה או שלא קיים מצוה אחת מצוות השם, בפרט אז מען רעדט אימיצער וואס האט נישט מקיים געווען דעם רצון העליון, איז ראש השנה דארף ממשיך זיין א נייער חיות אויפן קומענדיגן יאר, איז ערשטנס ער זאגט צוויי זאכן, אויף צו ממשיך זיין א נייער חיות איז נישט גענוג תורה ומצוות, דערנאך איז פאראן אידן וואס האבן נישט תורה ומצוות. אפילו אז תורה ומצוות וואלטן יא געווען מספיק צו ממשיך זיין א נייער חיות, אבער נישט יעדער איינער האט ביי זיך תורה און מצוות, האט נישט מקיים געווען א מצוה, אשר לזאת נקבע ראש השנה יום מיוחד להמשיך אור חדש הזה על ידי השופר. וזהו בחודש שופר בבחינת התחדשות, בחודש שופר הייסט אז ס'ווערט נתחדש, דורך שופר ווערט א חידוש, ווערט נמשך אן אור חדש. אבער וואס איז די שייכות שופר מיט אור חדש, מיט מחדש זיין א נייער אור חדש פון פון פנימיות פון אלוקות, זאגט והענין כי הנה השופר הוא גם כן המשכת מבחינת עונג העליון, אלא שהוא המתגלה בבחינת פנימיות, דאס זאגט ער, זאגט שופר איז אויכעט דער גילוי פון די פנימיות התענוג פון אלוקות, דער מהות פון געטליכקייט, אבער עס איז אן אנדערע סארט התגלות ווי א מצוה, א מצוה, ער רופט אן א מצוה, א מצוה איז דער חיצוניות פון די פנימיות התענוג,

תורה און מצוות, דורך וואס איז א איד, דורך וואס איז א איד ממשיך גילוי התענוג אין תורה און מצוות, דורך שמחה, פארקערט, דורך א תנועה פון שמחה, דאס זאגט תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב, א איד דארף מקיים זיין די מצוה מתוך שמחה, שמחה הייסט אז ער פילט אז מיט דעם פארבינדט ער זיך מיטן טאטן, ער ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד, ער איז זיין טאטע'ס א זון, ער איז מקיים דעם רצון האב, מיט דעם איז ער פארבונדן מיטן טאטן. דאס איז דורך דורך דאס איז א תנועה פון שמחה, ער זאגט שופר איז א פארקערטע תנועה, שופר איז א תנועה פון בכיה, לעורר רחמים, שופר פילט א אידן ווי ער איז ווייט פונעם אייבערשטן, אין דעם דווקא ווערט נתבטא דער מהות פון א אידן אסאך טיפער ווי מקיים זיין א מצוה. לדוגמא מ'זאגט פריער דעם משל פון פון פון דעם אב און בן, ס'פאראן וואס דער אב וואס דער בן פילט ער איז פארבונדן מיטן טאטן, איז ער צופרידן, ער מקיים דעם טאטנס רצון, איז אין דעם אין דעם גיט זיך נישט ארויס דער טיפעניש פון דעם רגש די רגשות פון דער אב פון דער אב צום בן, מה שאין כן בשעת דער בן דערווייטערט זיך פונעם טאטן, ער פילט אז ער איז אפגעריסן פונעם טאטן, ער איז אוועקגעגאנגען, ער ס'איז דא א פירוד פון אב ובן, איז אין פירוד אין דעם יעמאלט קומט צום אויסדרוק דעם טיפקייט פון ווי ער איז פארבונדן מיטן טאטן, דאס וואס ער האט מורא וואס ער וואס בשעת ער ער גייט אוועק פון זיין טאטן.

דער אייבערשטער זאל מקרב זיין, א איד בעט ביים אייבערשטן אז איך בין ווייט און איך בעט ביי דיר רחמנות זאלסט מיר מקרב זיין, און בשעת דער קינד וויינט און בעט דעם טאטן אז דער טאטע זאל רחמנות האבן אויף אים, דאס ברענגט ארויס דעם קשר פונעם אב ובן אסאך טיפער ווי בשעת דער קינד איז סתם אזוי מקיים מקיים רצון האב. גנוחי גנח ילולי יליל בחינת בכי' לעורר רחמים רבים ממקור הרחמים שנתגלה מידת הרחמים שבכתוב, והן הן המשכת פנימיות עונג העליון, שהוא למעלה מעלה מבחינת עונג העליון המלובש בתורה ומצוות שאינו מתגלה אלא בבחינת חיצוניות, בבחינת מכה בלבד. ס'איז אין תורה ומצוות דא נאר די חיצוניות פונעם תענוג, אבער פנימיות התענוג איז דווקא איז דווקא אין תשובה. דווקא בשעת א איד פילט זיין ריחוק פונעם אייבערשטן, און ער קען עס נישט פארטראגען, ער וויינט, ער איז בבחינת בכיה גנוחי גנח ילולי יליל, ער וויינט צוליב די ווייטקייט פון אים צום אייבערשטן, און ער בעט ביים אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל אים מקרב זיין, מתוך בכיה דאס איז מעורר ביים אייבערשטן דעם פנימיות התענוג פון אלוקות באין ערוך טיפער פון תורה ומצוות. תורה ומצוות איז אנגערופן חיצוניות לגבי דעם ענין. דאס איז אלץ אין דעם קשר פנימי פון איד מיטן אייבערשטן. סיי תורה ומצוות און סיי שופר זענען ביידע אין דעם פארבונד פון איד מיטן פנימיות פון אלוקות. עס איז נישט קיין ענין פון ממלא כל עלמין, פון די התגלות, פון כוחות, פון די גדלות פון אלוקות. מען רעדט אויף דעם קשר פון דעם פנימיות פון אלוקות. אבער אין דעם איז פאראן צוויי אופנים. עס איז פאראן ווי איז מרגיש דעם וואס ער איז פארבונדן מיטן אייבערשטן, ער איז מרגיש דאס וואס ס'איז בנים לה' אלוקיכם, און ער איז שמח דערפון, דאס ווערט אנגערופן, און מיט דעם איז ער ממשיך נאר דעם חיצוניות פון דעם פנימיות, דעם חיצוניות התענוג, לפועל, דאס איז זיין טאטע, דאס איז דער זון, אבער דער פנימיות הקשר פון אב און בן ווערט אויסגעדרוקט באין ערוך טיפער מצד דעם תנועה פון בכיה מצד דעם וואס א איד פילט זיך ווייט פון אייבערשטן און ער וויינט און ער בעט צו האבן א שייכות מיט אלוקות. אין דעם תנועה גיט זיך ארויס אסאך טיפער דער מהות, דער פנימיות התענוג פון אלוקות. ולכן מתקן כל הפגמים וממלא כל החסרונות שבהמשכת התורה ומצוות, וויבאלד ס'ווערט נמשך טיף פונעם עומק הפנימיות פון אלוקות, און מצד דעם ווערט אויכעט מתמלא אלע פגמים און מתמלא כל החסרונות. דער אלטער רבי דער אלטער רבי טייטשט נישט אויף ווי אזוי וואס איז דער הסבר דא אין דעם ווארט אז מצד דעם ס'איז אז מצד דעם ענין איז מצד תורה און מצוות בשעת בשעת מ'רעדט א קינד מיטן טאטן סתם אזוי בשעת דער קינד פירט נישט די גאנצע נקודה פון תורה און מצוות איז אז א איד פילט ער לעבט זיין לעבן אלץ בן פון אביו ער לעבט זיין לעבן בקשר מיטן אייבערשטן ער איז מקיים ער איז מקיים זיין רצון ער לעבט זיין לעבן לפועל מיטן אייבערשטן. יעמאלט בשעת ער טוט נישט קיין מצוה, ער איז נישט מקיים דעם רצון האב, און יעמאלט לעבט ער נישט ווי א זון אין יענעם אין דעם זין, מצד דעם נקודה לעבט ער נישט ווי א זון, במילא ווערט פעלט עס א געוויסע ריחוק פון דעם אב ובן, ווייל לפועל לעבט ער נישט ווי א זון, מה שאין כן בשעת ס'איז דא דער בכיה און דער בכיה פילט פילט בשעת בשעת מען וויל אראפ אוועקרייסן דעם קינד פונעם טאטן, מען וויל אים אוועקנעמען פונעם טאטן, יעמאלט ווערט אויסגעדריקט ווי ער.

זאגט סתם אזוי בגלוי בשעת א קינד הערט זיך נישט צו צום טאטן און טוט נישט וואס דער טאטע וויל יעמאלט פירט ער זיך נישט ווי א בן פירט ער זיך נישט ווי א בן במילא ווער איז ער איז בגלוי בחיצוניות קוקט אויס אז אז אז עפעס ער נישט ער נישט קיין פולן בן ער נישט ער נישט ער נישט פאראינטערעסירט אין דעם קשר פון אב און בן בשעת אבער דער תנועה פון ריחוק ברענגט ארויס ווי דעם דעם דעם נקודה פון דעם קינד איז דאס איז דאס איז ער פארבונדן מיטן טאטן. דער נקודה ברענגט ארויס ווען זעט דער טאטע אז דער קינד וועט זיך קיינמאל נישט אפרייסן פון אים, אז דער קינד איז פארבונדן מיט אים, דאס ווערט נתבטא אסאך אסאך טיפער בשעת דער קינד וויינט און ער קען נישט אויסהאלטן זיין בריחוק פונעם טאטן. דאס אז א טאטע זעט ווי דער קינד פירט זיך ווי ער וויל און ער און ער איז אים מכבד לפועל, דאס איז לאו דווקא מבטא אז דער קינד וועט זיך מיט אלעמאל בלייבן אזוי. דאס ברענגט נישט ארויס וואס זאגט דעם דעם לוי, ווי זאגט, ווי זאגט, ווי זאגט לויעל אויף אידיש? טריי, געטריישאפט, געטריישאפט. דער טאטע, אפילו בשעת א קינד פירט זיך שיין און טוט אלעס וואס דער פאטער וויל, איז דער טאטע נישט מובטח אז דער קינד וועט אלעמאל זיין בקשר מיט אים. ווען דערזעט דער פאטער אין דעם קינד אז ער וועט קיינמאל נישט אוועקגיין פון אים, אז ער איז א זון, איז בשעת דער קינד, בשעת ס'איז דא א פירוד. בשעת דער קינד איז ווייט פון אים, און ער וויל, און ער בעט זיך, ער וויל פארבינדן מיט, ער וויל ווערן פארבונדן צוריק מיטן טאטן, דאס ברענגט ארויס אז דער, אז דער קינד זאל זיך קיינמאל נישט אפרייסן פון דעם טאטן, איז אין דעם בכיה פון אידן, וואס א איד בעט זיך, ער קען נישט זיין בריחוק, ער בעט זיך זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן, גיט זיך ארויס אסאך טיפער דער התקשרות פון אידן מיטן אייבערשטן אסאך מער ווי אין דעם מקיים זיין תורה ומצוות לפועל, אין תנועה פון ריחוק. אך הגילוי הזה הוא על ידי בחינת גנוחי גנח וילולי יליל, כי הבכיה על הריחוק אור אין סוף ברוך הוא, דאס זאגט ער, דער בכיה דארט דאס איז דער נקודה פון שופר, ס'איז אן אנדער, ס'איז א קצה אחרת לגמרי ווי תורה ומצוות, תורה ומצוות איז א איד פילט זיך נאנט צום אייבערשטן, ער איז דעם אייבערשטנ'ס א קינד, ער איז מקיים א מצוה, במילא האט ער שמחה, ווייל מיט מקיים זיין א מצוה איז ער פארבונדן מיטן אייבערשטן, פארקערט ער פילט דעם קירוב. אין תורה ומצוות. ער איז א בן ואב און ער פירט זיך ווי א בן ואב. דער גאנצער עבודה פון שופר איז וואס א איד פילט זיך ווייט און ער קען נישט פארטראגן די ווייטקייט, ער מתבונן אין די ריחוק זיינע צו אלוקות און ער איז בבחינת, דער עבודה באשטייט אין דעם ער זאל מעורר זיין די בכיה אז ער קען נישט פארטראגן דעם פירוד זיינע פון זיין טאטן. אין דעם ריחוק, אין דעם בכיה אויף די ריחוק, דורך דעם ווערט נתחדש א נייע קשר פונעם אב און בן. דא ווערט נתחדש א טיפערע התקשרות פון דעם פון א איד מיטן אייבערשטן, דווקא דורך דעם בכיה מיט די תנועת הריחוק, גענוי אזוי ווי לעיל לעיל, כבכיה הריחוק אין איצא פרוכת מחנות גדער, רג ז, דער אלטער רבי איז מאריך, וואס איז דער התבוננות פון דער ריחוק, און דאס דווקא ברענגט ארויס דעם קשר החדש. מ'עט ממשיך זיין פאר ווען מען זעט די נעקסטע צייט. אקעי, מ'וועט זען.

און דער בן וויינט אויף דעם וואס ער דארף זיך אפרייסן פון זיין טאטן, דאס דערנעמט דעם טאטן אסאך טיפער ווי דער קינד'ס פירן דורך דעם רצון האב. דאס אז דער קינד קען נישט פארטראגן זיין ווייט, דאס דערנעמט דער טאטע אין גאר א טיפערע אופן באין ערוך טיפער ווי דאס אז דער קינד איז מקיים דעם רצון האב. ממילא דאס ראש השנה ווערט נתחדש א טיפערע און א נייע המשכה פון דעם עצמיות פון אלוקות, ס'ווערט נתחדש דער קשר פון א איד מיטן אייבערשטן אלס אב ובן, פון דעם פנימיות פון אלוקות. במילא דארף מען צוקומען דארף דארף מען טון א עבודה וואס איז מחדש און מאכט אויף א טיפערן קשר, מה שאין כן תורה ומצוות איז נאר וואס פירט דורך די פירט דורך די מינוי, אקעי, דער אלטער רבי ממשיך בנוגע צו עשרת ימי תשובה בנוגע צו צו סוכות אין המשך המאמר.